שמואל בית פרק א', אזוי ווי אונז האבן געלערנט, דא הייבט זיך אן ספר שמואל בית נאך מות שמואל ויהי אחר מות שאול, כאילו מ'וואלט געקענט פארשטיין אז ס'איז דא א שכל אין דעם חלוקה, אזוי ווי אז ספר יהושע ענדיגט זיך ויהי אחר מות משה, אזוי ווי ספר מלכים הייבט זיך אן בעצם ביי מות דוד, און אזוי ווייטער, איז דא איז אחר מות שאול. יעצט אזוי ווי אונז האבן געלערנט די מעשה, די גאנצע מעשה דא פון די לעצטע מלחמה וואס איז געווען אין גלבוע, דארט איז שאול געהארגעט געווארן, גייט א גאנצע צייט אהין און צוריק צווישן די סין ווי ס'איז דא שאול המלך מיט זיינע קינדער, די מלחמה, און דוד המלך וואס אינצווישן איז געווען א מלחמה מיט עמלק, זיין קומען אין ציקלאג און אזוי צו ווייטער, דא גייט די פסוק צוריק צו דוד המלך, איז לאמיר גיין זעהן ווי ס'זעהט אויס ביי דוד המלך'ס מחנה. עס איז געווען שאול איז געשטארבן, דוד ווייסט נאכנישט, מיר גייען לערנען וויאזוי דוד געפינט אויס אז שאול איז געשטארבן. איז דוד איז געווען אין ציקלאג צוויי טעג, אויפן דריטן טאג איז געקומען איינער פון מחנה ישראל מיט צעריסענע קליידער, מיט ערד אויפן קאפ, ס'הייסט סימני אבילות, און ער קומט ער בוקט זיך צו דוד, דוד פרעגט אים נו פון ווי קומסטו? זאגט ער איך קום איך בין אנטלאפן פון מחנה ישראל, פרעגט אים דוד נו וואס איז געווען? זאגט ער קוק כ'האב פאר דיר שווערע נייעס, די עולם איז אנטלאפן פון די מלחמה, אסאך געהארגעט געווארן, שאול און יונתן זענען געשטארבן, פרעגט אים דוד פאר דעם מגיד, פאר דעם זאגער, וויאזוי ווייסטו אז שאול און יונתן זענען געשטארבן? זאגט ער אים אזא מעשה. איך בין געווען פונקט ביי הר הגלבוע, דארט ווי אונז האבן געלערנט אז שאול איז געשטארבן, און איך זע שאול ליינט זיך אויף זיין חנית, און געדענקסט שאול'ס פעימאס חנית וואס מיט דעם טוט ער אלע זיינע זאכן, און די רכב די מיץ פלשתישע וואגאנען האבן אים אנגעכאפט און מען האט אים כמעט דערגרייכט, און שאול רופט צו מיר און ער זאגט, איך בעט דיר ווער ביסטו? קודם פרעגט אים ווער ער איז, זאגט ער איך בין א עמלקי, אינטערעסאנט דער מגיד איז א עמלקי, גאר א גר, גייט מען זעהן, אבער א עמלקי, און שאול בעט פאר אים קוק, שטייט שטעל מיך שטעל זיך אויף אויף מיר, עמד נא עלי, ס'הייסט כאפ זיך אן און הרג'ע מיך כי אחזני השבץ, אינטערעסאנט וויאזוי שטימט די מעשה מיט די מעשה פון פריערדיגע פרק, וואס מיר האבן געלערנט אז שאול האט געבעטן פון זיין נושא כלים אים צו הרג'ענען, און ער האט נישט געוואלט, ער האט זיך אליינס געהארגעט, ווען איז געשעהן די מעשה? צריך עיון, די שאלה וואס מפרשים רעדן, על כל פנים. פארציילט דער נער, דער עמלקי פארציילט פאר דוד, אזוי האב איך געטון, איך האב אים געהארגעט, אז דער מלך בעט האב איך אים געהארגעט, און איך האב פארשטאנען אז, ס'הייסט, איך האב געוואוסט אז ער קען נישט, ער איז שוין כמעט געשטארבן, סאו כ'האב, מ'האט אזוי ווי מ'האט געלערנט, ער האט נישט געוואלט פאלן ביד הפלשתים. און וואס האב איך געטון, איך האב גענומען זיין זיין קרוין, נזר אשר על ראשו, און עפעס א רינג, אצעדה וואס איז געווען על זרועו, ברענג דיר דא. און ס'זעט אויס אז דער עמלקי האט געמיינט אז דוד וועט זיך פרייען, ער איז דאך געווען זיין גרעסטער מתנגד, זיין גרעסטער שונא איז געשטארבן, ביזדערווייל פארקערט דוד צו אנהייב האט ער צוריסן זיינע קליידער און געוויינט און גע'מספיד געווען שאול ביז ביינאכט, און אזוי ווי די פסוק זאגט על שאול ועל יונתן בנו ועל עם ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב, ס'איז געווען א ריזיגע פארלוסט פאר די אידן, נישט נאר פאר שאול פערזענליך און פאר יונתן וואס איז דאך געווען דוד'ס חבר, נאר פאר די גאנצע מצב, זיי האבן געמאכט א גרויסע בכיה וועגן דעם. יעצט וואס איז געשען מיט דעם נער, דעם נער המגיד רופט אים דער פסוק, דער וואס האט געזאגט פאר דוד די בשורה אז שאול איז געהארגעט געווארן, איז דוד פרעגט אים פון ווי די ביסט, האבן שוין געלערנט, געהערט ערשטע מאל ער איז עמלקי, אבער זעט אויס דוד פרעגט אים ער וויל מאכן זיכער, פרעגט אים ווער ביסטו, ער זאגט איך בין א בן איש גר א עמלקי, מיין טאטע איז געווען א עמלקי, איך האב זיך מגייר געווען, איך האב נישט קיין דין עמלקי מצד מחיית עמלק, איך ווייס נישט וואס, אבער איך בין א עמלקי. זאגט אים דוד נו איך לא יראת לשלוח ידך לשחת משיח השם איז געדענק דוד המלך האט א כלל ס'איז נישט קיין חילוק ווער ס'זאל זיין גערעכט א משיח השם איז מען נישט משחית הרג'ט מען נישט זאגט האסט נישט מורא געהאט איז דאס איז געווען די גזר דין ער האט גערופן דוד איינער פון זיינע מענטשן איינער פון זיינע נערים און זאגט כאפ אים הארג אים האט ער געטון געהארגעט דוד האט געזאגט דמך על ראשך ביסט אליינס שולדיג און מ'הרג'עט דיך ווייל די האסט דאך אליינס געזאגט כי אנכי מותתי את משיח השם. זעסט אגב איך האב דאך נישט קיין עדים איך ווייס וואס די האסט געטון אבער כ'האב פיך א הודאת בעל דין אז די האסט די ביסט דער רוצח פון שאול דוד המלך האט נישט געלאזט אפילו קען זיין אז שאול המלך האט אים אליינס געבעטן נאך אלץ מ'טאר נישט הרג'נען קיין משיח השם. און יעצט דוד אזוי ווי ער איז דאך א משורר זאגט ער א קינה וויינט א קינה אויף שאול און אויף יונתן און. אויף די גאנצע עם השם וואס זענען געהארגעט געווארן אין די מלחמה, און דא איז א געוואלדיגע קינה וואס דוד המלך זאגט, כ'וועל רעדן די נקודות וואס שטייט אין די קינה, קודם הייבט זיך עס אן ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר, א אומקלארע פסוק, כ'האב געלערנט אז מען דארף לערנען בני יהודה זיך צו שלאגן, אבער וואס טוט ער, אדער ספר הישר איז עפעס א ספר וואס איז געווען מלחמות, אדער אפשר מיינט עס די חומש, דאס הייסט אין ספר בראשית, עס איז מרומז אין די תורה, א שווערע פסוק, על כל פנים הייבט ער אן אזוי, די ערשטע זאך, מען זעט אז די שירה הייבט זיך אן און ענדיגט זיך מיט דעם. ער זאגט אז די ביוטי פון ארץ ישראל הצבי ישראל די שיינקייט פון ארץ ישראל על במותיך אויף דיינע הילס אויף די היל הר הגלבוע חלל איז געשטארבן חלל שאול איך נפלו גבורים ווי קען זיין אז די גיבורי ישראל שאול יונתן זענען געהארגעט געווארן אויפן בארג אויפן בערגל פון פון ישראל פון ארץ ישראל אזוי ענדיגט זיך אויך דערנאך א פסוק דאס איז אזוי ווי איך איכה אזוי ווי מ'זאגט אין א קינה איכה וויאזוי קען זיין אז די גיבורים זענען געשטארבן יעצט נאך א זאך וואס דוד המלך זאגט ער געבט אזוי ווי א קללה עס איז א פאעטישע קללה זאגט די הרי גלבוע, איים סארי איך סקיפ איינס מוז איך גיין אויפן סדר, קודם זאל מען נישט זאגן בגת, מ'זאל נישט פארציילן אין אשקלון אז די פלישתישע מיידלעך זאלן זיך נישט פרייען אז זיי האבן געהארגעט האבן געלערנט אז זיי האבן שוין געטוהן אבער האבן געלערנט אז כסדר די סדר איז געווען אז ס'איז געווען א מלחמה האבן די בנות ישראל האבן געטאנצן אויף א שאול אזוי ווי הכה דוד ב... הכה שאול באלפיו און אזוי ווייטער זאל מען נישט אויסזאגן כאילו ער זאגט מ'זאל נישט אויסזאגן אין גת אין אשקלון אז וואס איז געשעהן אז מ'וויל נישט ס'איז דאס הייסט זיי גייען דאך יא טון אבער ער זאגט עס כאילו זיך מצער צו זיין אז די בנות הערלים זאלן זיך נישט פרייען מיט די נצחון וואס זיי האבן. נאכדעם זאגט ער כאילו א קללה, א קללה אויף די הרי גלבוע, הרי גלבוע, ענק קומט זיך נישט קיין טל ומטר, ענק קומט זיך נישט קיין רעגן קיינמאל אויף ענק, פארוואס? כי שם נגעל מגין גיבורים דארט איז חרוב געווארן אדער צעבראכן געווארן די מגין פון די גיבורים, די גאנצע מגין פון שאול און די און יונתן וואס זיך געדארפט האלטן פאר שאול און עס האט זיך נישט געהאלטן. די די גיבורים וואס קיינמאל נישט קשת יונתן לא נשוג אחור, קיינמאל נישט חרב שאול לא תשוב ריקם, און דא ליגט עס אזוי ווי ס'איז. נאכדעם גייט דוד המלך אריבער, און ער איז משבח שאול מיט יונתן, און ער זאגט אז זיי זענען געווען נאהבים ונעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, אינטערעסאנטע פסוק, ווייל שאול מיט יונתן זענען נישט געווען ממש חברים אלעמאל בחייהם, אבער על כל פנים זיי האבן זיך אלעמאל געשלאגן צוזאמען פאר די אידן, זעהט אויס די מלחמה זענען געגאנגען צוזאמען, זיי זענען געווען אזוי שטארק, און ער זאגט. אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער אז די בנות הערלים זאלן נישט הערן אבער די בנות ישראל זאלן וויינען פאר שאול ער האט דאך ענק מלביש געווען שני ער האט דאך געברענגט פאר ענק שיינע זאכן פון די פון די פיינט וואס ער האט כובש געווען און אזוי ווייטער און ווייטער איך נפלו גיבורים און נאכדעם גייט ער אריבער צו רעדן וועגן יונתן אליינס אז יונתן איז געשטארבן ער זאגט א ידוע'דיגע פסוק צר לי עליך אחי יונתן נעמת לי מאוד האט מען מיך ליב געהאט מער ווי אהבת נשים ס'הייסט מיר זעהן דוד המלך האט אלעמאל נשים אהבת נשים זעהן ער האט געהאט דריי ווייבער ביז יעצט און אזוי ווייטער צוויי ווייבער אהבת נשים איז א גרויסע זאך די בנות ישראל אבער זיין אהבה פון שאול מיט פון יונתן איז געווען שטערקער פון דעם ס'איז אסאך שטערקערע אהבה און א שטארקערע אהבה האט געהאט מסירות נפש פאר דוד אפילו און אזוי פירט אויס דוד המלך נאכאמאל א דריטע מאל איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה.